לזכות ר' ארי' בן מרים שיחיה דבורקין ליום הולדת שלו ה' מרחשוון. ב' חלקים משיחת י ט כסלו תשמ א. און ווי גערעדט כמה פעמים דער פסק דין אין רמב ם, אז כדי דאס זאל האבן א קיום די מצוות וואס בני נח זענען מחויב אין זיי, דארף דאס זיין מיוסד באגרינדעט אויף דערויף, וואס אזוי האט דער אייבישטער איבערגעגעבן דורך משה, דאס איז ניט א זאך וואס מענטשן צווישן זיך האבן זיך צוזאמענגערעדט און געקומען לידי החלטה אז מען דארף זיך פירן אין אזא מין אופן און אפהיטן אָטאָ די ציוויים, איז אָטאָ דעמאלט אין אונזערע דורות דארף מען ניט האבן קיין ראיות און זוכן ווייט, אז אויף דערויף קען מען ניט בויען. ווארום א מענטש איז משוחד עד כדי כך, אז אנשטאט אז מען מאכט חוקים און מצוות וואס זיי בויען אויף און ס'ווערט דער לשבת יצרה, האט מען געזען בפועל אז מ'האט אויפגעבויט א גאנצע שיטה פון חוקים וואס זיי האבן געבראכט דעם גרעסטן חורבן און דעם גרעסטן תוהו. וואס איז נאך קיינמאל אזוי ניט געווען בעולם, און מ'האט עס מייסד געווען אויף א שיטה פון חקירה, און אויף א שיטה וואס האבן זיך צוזאמען גערעדט מלומדים וחוקרים און פילוסופן וכו', און מ'האט דערפון געמאכט אט אט די אלע עניינים און די אלע מעשים וואס האבן חרוב געמאכט א וועלט, און וואס עד היום הזה זעט מען נאך די תוצאות דערפון, און וואס נאך ערגער איז אז עד היום הזה איז נאך דא תלמידים ותלמידי תלמידיהם וואס זיי האלטן זיך אין אטא די חוקים, און זיי זענען זיך משתדל אין זיי צו מפיץ זיין, ניט קוקנדיק אויף דערויף. וואס מ'האט געזען די תוצאות וואס ס'האט געבראכט, די פירן זיך מיט די חוקים, און זיכער דארף מען דאך ניט מסביר זיין און מבאר זיין וועגן וואס וועגן וואס דא רעדט זיך, דא רעדט זיך בפשטות אז מ'האט אויפגעבויעט א גאנצע שיטת ההנהגה וואס זי איז געווען געבויעט דורך א פאלק וואס האט זיך גערעכנט צווישן די אנטוויקלסטע פעלקער צוליב פון די פעלקער, פון די געבילדעטע פעלקער, און ביי זיי גופא האט מען דאס געבויט על יסוד פון די חקירות זייערע און פילאסאפיע זייערע און השקפת עולם זייערע וכו', און דערנאך האט מען דאס איבערגעגעבן וויאזוי מען דארף פירן בפועל, האט מען געזען אז ס'האט געבראכט ווי כאמור לעיל א חורבן און א הרס און א תוהו, שלא היה מעולם כמוהו, וואס די איינציגע באווארעניש דערצו איז, ווי דערמאנט פריער, אז די הנהגת העולם איז געבויט אויף דערויף אז ס'איז דא א מציאות וואס מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, און אט די מציאות האט איבערגעגעבן דורך משה רבינו הוראות ברורות תורה אור אין אן אופן אין א ליכטיגן אופן וויאזוי מען זאל זיך פירן און האט דאס איבערגעגעבן ניט געלאזט קיין איין און איינציגן ווינקל אין וועלט אויף וועלכע תורה זאל ניט באלייכטן וואס מען דארף דארטן טאן על אחת כמה וכמה ניט געלאזט קיין איין מענטשן אין וועלט פאר וועלכן עס איז ניט געגעבן געווארן א הוראה וויאזוי ער דארף זיך פירן ווי דערמאנט פריער אז די שבע מצוות איז דאס שבע מצוות כלליות און יעדער פון זיי האט א ריבוי פרטים און אז מען פירט זיך דורך אין זייער וועג איז אטא דעמאלט ווערט דאס לשבת יצרה אן עולם מיושב און אן עולם בישובו

וואס דאס איז פארבונדן מיט דער אזהרה אז מען זאל וויסן זיין אז שוחד איז מטעה און מעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, האט ער א באווארעניש אז ער דארף זיך אליין בוחן און בודק זיין צי איז ער ניט משוחד, און ער פרעגט אן ביי א צווייטן שאינו נוגע בדבר, וואס אט דאס איז אים מציל פון דעם יעוור און פון דעם יסלף דברי צדיקים און אויף דערויף זאגט מען אז דאס איז געגעבן געווארן מלכתחילה אלע דורך משה רבינו וואס דערפאר זעט מען זיך א דבר פלא אז די רובם ככולם פון די אלע משטרים פון די אלע פארשידענע פירונגען און פון די רובם ככולם פון די דתות לשון רבים, אפילו די וואס זיי זענען על פי דין עבודה זרה, מיט די גאנצע חומרא פון עבודה זרה, זענען דאך הכל מודים אז זיי זענען מיוסד, ווי זיי אליין זאגן, מיוסד על תורת משה. און איז שוין דא די אריכות ביי זיי אויכעט אין ספר הכוזרי. און אט דא קומט, וויבאלד אז דאס איז פארבונדן מיט תורת משה, האט יעדער איד, וואס יעדער איד איז זיך פארבונדן און מיט מיט תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ער האט באקומען פון משה רבינו בירושה די גאנצע תורה, אויכעט אט דעם ענין אז ער דארף זען אז די וועלט זאל זיך פירן לויט דעם סדר פון לשבת יצרה, וואס דאס איז פארבונדן מיט שמירת פון די שבע מצוות בני נח מיט אלע זייערע סניפים ופירות, נוסף אויף דערוף וואס ער דארף זיין דער קשוט עצמך, ער דארף זיך משתדל זיין און האט די הבטחה פון יגעת ומצאת, מקיים זיין אלע תריג מצוות וואס ער איז אנגעזאגט געווארן אלס א איד, כולל אויך דעם ציווי וואס ער האט, ליכטיג מאכן די וועלט ארום זיך. על דרך זה אויכעט איז אין דערוף א הוראה אז אט די אלע וואס השגחה פרטית האט זיי געמאכט און זיי אוועקגעשטעלט אז מען האט זיי אויסגעקליבן אז זיי האבן א השפעה אויכעט אויף ניט אידן, אויף א שטאט אדער אויף א סטעיט אדער אויף א גאנצע מדינה וכו' איז אטא דעמאלט קען זיך זיין חס ושלום דער צוגאנג און דער טראכט ביי זיי אז ווי אזוי קענען זיי מצליח זיין און דורך פירן זייער שליחות לטובת העיר צו דער טובה פון דער שכונה אדער פון דער גאנצע שטאט אדער פון דער גאנצע סטעיט אדער פון דער גאנצע מדינה איז דאס דורך דעם וואס זיי וועלן מכריז זיין אז ככל העמים בית ישראל אז מען דארף זיך פירן ווי אנדערע פעלקער פירן זיך, און נאר דעמאלט וועט מען זיין ישראל, דארף מען וויסן זיין אז בשעת מען גייט מיט אט דעם צוגאנג דערפילט יענער גלייך אז מען נארט אים אויס חס ושלום, ווארום יעדער פאלק האט זיך זיך זיין הנהגה און זיין טבע.

אז בשעת ער קומט צוגיין רעדן צו אומות העולם, וואס דאס איז בניו של עשו, וואס זיי האבן געהאט דעם דין און די הלכה ווי אומות העולם, און פון זיי איז זיך דערנאך אויסגעוואקסן די מלכות אדום, און צוזאמען דערנאך גלות אדום, דער גלות אין וועלכן מען געפינט זיך איצטערט, אפילו אז דער אייבערשטער האט מצליח געווען און מען געפינט זיך אין א מדינה פון א מלכות חסד וואס זי איז מסייע, זי העלפט א אידן אז ער זאל זיך פירן ווי ביי אים קומט אויס און לאזט עס איבער צו דעם אידן אז ער זאל מקיים זיין זיין שליחות ובחרת בחיים, ער זאל אויסקלייבן תורת חיים און מקיים זיין די מצוות אויף וועלכע ס'שטייט וחי בהם. דארף זיין דער התפלל על שלום העיר, דארף ער טון וואס הענגט אפ פון אים, פאר שלום העיר און שלום המלוכה, וואס בשלומה לכם שלום, דאס איז אים נוגע און ער דארף זיך אפצאלן טובה תחת טובה, מאכן שטארקער און מער מיוסד וכו', דורך דעם וואס ער איז משתדל אז אלס זאל זיך דורכפירן און פירן זיך לויט דעם תוכן פון די שבע מצוות וכל הסעיפים שלהם.